בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף י ד, מיר הויבן אן דף י ג עמוד ב', די דריטע פון די ברייטע שורות, תנן התם. איז אזוי, אונז האבן מיר געזען אין די משנה א מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס בית הלל האבן געזאגט דאס וואס מען האט געזען אין די ערשטע משנה, אז מען טאר נישט מייבם זיין נישט קיין ערווה און אויך נישט קיין צרת הערווה, פוטרות צרותיהן, און בית שמאי קריגן זיך, בית שמאי האלט מיט א ערווה אוודאי טאר מען נישט, אבער מיט א צרת הערווה מעג מען מייבם זיין. יעצט אונז וועט מען היינט זעהן די גמרא גייט דן זיין אין די מחלוקת פון די בית שמאי ובית הלל און אזוי אויך אין אלע מחלוקת'ער פון די בית שמאי ובית הלל פונקט וויאזוי די מחלוקת האבן געארבעט וויאזוי יעדער האט זיך געפירט און אזוי ווייטער איז לאמיר זעהן תנן התם מיר האבן געלערנט א משנה אין מגילה די ערשטע משנה מגילה נקראת באחד עשר בשניים עשר בשלושה עשר בארבעה עשר ובחמשה עשר, לא פחות ולא יותר, די משנה זאגט דארט אז ס'מאכט זיך אמאל אז מ'זאל ליינען די מגילה די עלעפטע טאג אין אדר, אמאל די צוועלעפטע טאג, די דרייצענטע, די פערצענטע, און די פיפצענטע, און די משנה רעכנט דארט אויס ווען דאס קען געשען, איז נארמאל ליינט מען אדער די פערצענטע אדער די פיפצענטע, אדער י ד אדער ט ו, ס'טייטש נארמאלע שטעט ליינט מען י ד, און שטעט וואס זענען מוקף חומה מימות יהושע ליינט מען ט ו, אבער חוץ פון דעם איז דא א ספעציעלע דין ביי די דערפלעך, דארט איז געווען אזעלכע דערפלעך וואס איז נישט געווען ווער זאל ליינען די מגילה, איז פאר זיי האט מען מתיר געווען צו מקדים זיין די מגילה צו מאנטאג און דאנערשטאג, וואס דעמאלטס פלעגן זיי אריין גיין צו די גרויסע שטעט, איז על כל פנים פארציילט דארט די משנה אז דאס זענען אלע טעג וואס מאכט זיך מען זאל ליינען דארט די מגילה, אבער די עיקר נקודה איז י ד און ט ו, אז איבעראל ווי מען פירט זיך היינט איבעראל ליינט מען י ד, אבער די שטעט וואס זענען מוקף חומה מימות יהושע למשל ירושלים ליינט מען ט ו. איז אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן, האט ריש לקיש געפרעגט פאר רבי יוחנן אויף די משנה, האט ער געפרעגט איקרי כאן לא תתגודדו, ס'הייסט לכאורה קען מען דא זאגן די פסוק לא תתגודדו, וואס מען דרשנ'ט לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות, אז מען טאר נישט צוטיילן כלל ישראל אויף אגודות, אויף גרופעס, וואס טייטש הלכות דארפן זיין אייניג ביי גאנץ כלל ישראל, ווייל טאמער יעדער איינער פירט זיך עפעס אנדערש קוקט עס אויס חס ושלום ווי ס'איז דא מער ווי איין תורה, און דאס וויל מען נישט, דאס לערנט מען ארויס פון לא תתגודדו, מען זאל אזוי נישט טון, אויף וואס? יעדער פירט זיך מיטן זעלבן מנהג, און במילא פרעגט ריש לקיש פון רבי יוחנן, ווי קען זיין אזא זאך אז ווען עס קומט צו מגילה לאזט מען טייל עולם ליינען י ד און טייל עולם ליינען ט ו, עס קוקט אויס ווי צוויי תורות. איז די גמרא, פאר די גמרא איז ממשיך, פרעגט די גמרא אזוי, דאס מיינט לא תתגודדו? האי לא תתגודדו מיבעי ליה לגופיה, דאמר רחמנא, לא תעשו חבורה על מת, ס'טייטש די ריכטיגע פשוט'ע פשט פון לא תתגודדו איז אז ווען ס'שטארבט פאר איינעם א מת טאר ער נישט מאכן א חבורה ער טאר זיך נישט אריין קראצן דעם גוף דאס איז א זאך וואס די גוים פלעגן טון דאס טאר מען נישט טון פאר א מת דאס מיינט לא תתגודדו און ווי אזוי טייטשסטו לא תתגודדו מיינט לא תעשו אגודות אגודות ענטפערט די גמרא ווייל אם כן טאמער דער פסוק וואלט נאר געוואלט זאגן אז מ'זאל זיך נישט קראצן פאר א מת לימא קרא לא תגודדו, אן די געדאפלטע ת', וואלט געקענט שטיין מיט איין ת', וואלט מען דאס אויך געוואוסט, מאי תתגודדו, שמע מינה להכי הוא דאתא, קען מען ארויסלערנען ביידע. איי פרעגט די גמרא ואימא כוליה להכי הוא דאתא, זאגסט דאך גוט, צוויי ת'ן מיינט תתגודדו, אגודות אגודות, איז אפשר טאקע נאר דאס מיינט די פסוק, נישט בכלל די ענין פון קראצן, זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן לימא קרא לא תגודו מיט איין ד', מאי לא תתגודדו מיט צוויי ד'ס אז ס'שטייט צוויי ת'ס און אויך צוויי ד'ס שמע מינה תרתי ווייסט מען פון די פסוק ביידע ענינים, סיי אז מען טאר זיך נישט צוקראצן פאר א טויטע, און סיי אז מען טאר נישט מאכן אגודות אגודות, על כל פנים אבער, פרעגט ריש לקיש ר' יוחנן, ווי אזוי האט מען איינגעפירט ביי מגילה אגודות אגודות, אז דא ליינט מען י ד און דא ליינט מען ט ו, אמר ליה, ענטפערט ר' יוחנן צו ריש לקיש, איך פארשטיי נישט, דו, דו האסט דיך אויפגעוועקט מיט די שאלה, עד כאן לא שנית, ביז אהער האסט קיינמאל נישט געלערנט די משנה אין פסחים, וואס אין פסחים שטייט מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין וואס טייטש די משנה דארט זאגט אז ערב פסח נאך חצות איז יעדער מודה אז מען טאר נישט טון קיין מלאכה די שאלה נאר איז פון אינדערפרי ביז חצות פארציילט דארט די משנה אז ס'ווענדט זיך א געגנט א געגנט וואס מען איז מחמיר דארט נישט צו טון קיין מלאכה אינדערפרי ביז חצות זאל מען נישט טון קיין מלאכה דעמאלטס און א געגנט וואס מען מאכט יא מלאכות זאל מען יא טון, און ממילא, זאגט רבי יוחנן צו ריש לקיש, פארוואס דארט פרעגסטו מיר נישט וועגן לא תתגודדו, וואס עפעס האסט דיך דא אויפגעוועקט ביי מגילה? אזוי פרעגט ער. ענטפערט ריש לקיש, אמר ליה, איך האב דיך נישט געפרעגט פון דארט, ווייל דארט איז מיר טאקע נישט שווער געווען, זאגט ריש לקיש אמינא לך אנא איסורא, איך האב דיר געפרעגט פון מגילה, וואס מגילה איז א איסורא איז טייטש א דין, דאמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן, שטייט אין מגילת אסתר, לקיים את ימי הפורים בזמניהם, זמנים הרבה תיקנו להם חכמים, ס'טייטש טאמער א בן י ד הערט א מגילה ט ו, אדער א בן ט ו איינער וואס וואוינט אין א שטאט פון ט ו, א מוקף חומה, הערט די מגילה י ד איז ער נישט יוצא, און ממילא דארט, זאגט ריש לקיש, דארט וויל איך פארשטיין וואס גייט דא פאר, וואס טוט זיך מיט לא תתגודדו, אבער ואת אמרת לי מנהגא, זאגסטו מיר פארוואס איך האב נישט געפרעגט פון עפעס א מנהג, פון ערב פסח פאר חצות וואס איז סך הכל א מנהג, ס'טייטש אוודאי ערב פסח פאר חצות מעיקר הדין מעג מען מאכן א מלאכה, נאר וואס ס'איז געווען פלעצער וואס מען האט זיך געפירט, איז זאגט דארט די משנה אז מען זאל זיך טאקע פירן ווי די פלאץ נישט מאכן קיין מחלוקת, אבער פרעג מיר נישט קיין שאלה פון קיין מנהג, איך פרעג דיר וויאזוי קען מען נעמען א זאך מעיקר הדין און עס צעטיילן זאגן פאר א חלק פון כלל ישראל טון אזוי און די אנדערע חלק טון אזוי, וואס טוט זיך מיט לא תתגודדו? זאגט ר' יוחנן, והתם לאו איסורא הויא, וואס האסטו מיר דא געפרעגט? איך האב דיר צוריק געפרעגט א שאלה, קודם ענטפער אויף מיין שאלה. איך האב דיר געפרעגט פארוואס דו האסט מיר נישט געפרעגט פון א מלאכה ערב פסח, זאגסטו מיר דארט איז סך הכל א מנהג, וואס עפעס סך הכל א מנהג? והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א אנדערע משנה אז הלילה בית שמאי אוסרין, ובית הלל מתירין, ס'טייטש די נאכט פאר ערב פסח, פריערט האט מען געזען אין די משנה איז דן לגבי די מנהג פאר חצות, דא רעדט מען די נאכט פריערט, די נאכט פון בדיקת חמץ, איז דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, בית שמאי אסר'ן עשיית מלאכה די נאכט פריערט, און בית הלל זענען מתיר, יעצט דא דאס איז נישט קיין מנהג, דאס איז מעיקר הדין, און פון דעסטוועגן זעהן מיר א מחלוקת בית שמאי ובית הלל, און ווי רש"י זאגט איז אויב אזוי איז לכאורה איז געווען מענטשן וואס האבן זיך געפירט ווי די בית שמאי, און מענטשן וואס האבן זיך געפירט ווי די בית הלל, מילא זאגט ר' יוחנן צו ריש לקיש, דו האסט א פראבלעם מיט לא תתגודדו, פארוואס פרעגסטו נישט דארט? פארוואס פרעגסטו נישט דארט? וויאזוי קען זיין אז מענטשן פירן זיך אזוי און מענטשן פירן זיך אזוי? ס'איז דאך דא א פראבלעם פון לא תתגודדו. אמר ליה, ענטפערט ריש לקיש, איך וועל דיר זאגן פארוואס איך האב נישט געפרעגט פון דארט, ווייל דארט האלט איך ס'איז נישט דא קיין פראבלעם. התם, הרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה, וואס טייטש וואס איז די מחלוקת דארט צווישן בית שמאי בית הלל? די מחלוקת איז צו מ'מעג מאכן א מלאכה צו נישט. פיין, איז לאמיר זאגן איינער קומט אריין אין א שטאט, ער זעט האלב די שטאט מאכט מלאכות, ארבעט אוועק, און די אנדערע האלב שטאט שלאפט, מען ארבעט נישט, און וואס טראכט אזא איד, וואס גייט דא פאר, צוויי מנהגים, איינער פירט זיך מיט אזא תורה, איינער מיט אזא תורה, קיינער טראכט נישט אזוי, נאר וואס טראכט מען, מען טראכט אז דער וואס ארבעט האט ארבעט, און דער וואס ארבעט נישט האט נישט קיין ארבעט, האט נישט וואס צו טון, אבער ס'נישט מוכרח אז ס'דא דא א מחלוקת, און ממילא דארט זאגט ריש לקיש פארשטיי איך און נישט דא קיין פראבלעם פון לא תתגודדו, אבער ווען עס קומט צו מגילה ליינען, זאגט ריש לקיש פארשטיי איך נישט וואס איז פשט אז טייל פלעצער ליינען י"ד און טייל פלעצער ליינען ט"ו. זאגט אבער רבי יוחנן צוריק צו ריש לקיש, פיין, איך פארשטיי פארוואס דו האסט נישט געפרעגט פון ערב פסח, אבער והא וואס טוט זיך מיט אונזער משנה, בית שמאי מתירין הצרות לאחים, ובית הלל אוסרים, בית שמאי זענען מתיר צו מייבם זיין צרות, בית הלל אסרן, און ממילא אוודאי דא מענטשן וואס פירן זיך אזוי און מענטשן וואס פירן זיך אזוי, לכאורה דא, פארוואס פרעגסטו נישט דא וואס טוט זיך מיט לא תתגודדו? ענטפערט ריש לקיש, מי סברת עשו בית שמאי כדבריהם? לא עשו בית שמאי כדבריהם. וואס טייטש ריש לקיש זאגט דא א מורא'דיגע יסוד, וואס איז נישט נאר א יסוד דא באונזער משנה, נאר דאס איז א יסוד אויף גאנץ ש"ס ווי עס איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, זאגט ריש לקיש, ווען ס'איז געווען א מחלוקת, פיין, מ'האט זיך געקריגט, צום סוף די הלכה ווי די בית הלל, בית שמאי האט זיך נישט יעצט געפירט ווי די בית שמאי, בית שמאי האט זיך אויך געפירט ווי די בית הלל, און ממילא איז נישט געווען קיין פראבלעם פון לא תתגודדו, אבער ביי מגילה דארט איז דא א פראבלעם מילא פרעגט ער פון מגילה, ורבי יוחנן, רבי יוחנן האט דאך געהאט טענות אויף ריש לקיש, רבי יוחנן האט געהאט טענות אויף ריש לקיש פארוואס ער פרעגט נישט פון אונזער משנה, וואס טייטש, ריש לקיש זאגט דאך גוט אז בית שמאי האט דאך מודה געווען צו די בית הלל זאגט רבי יוחנן ניין ורבי יוחנן אמר עשו ועשו זאגט רבי יוחנן וואס עפעס בית שמאי האט ווייטער זיך געפירט ווי די בית שמאי און במילא לויט רבי יוחנן איז טאקע שווער וואס איז פשט וואס טוט זיך מיט לויסעס גודדי איז טאקע וואס טוט זיך מיט לויסעס גודדי ביי אונזער משנה וועלן מיר זעהן באלד אין די גמרא אבער זאגט די גמרא ובפלוגתא דרב ושמואל דרב אמר לא עשו בית שמאי כדבריהם ושמואל אמר עשו ועשו ס'אויך דא א מחלוקת רב און שמואל די זעלבע מחלוקת וואס רב האלט כשיטת ריש לקיש אז בית שמאי האבן זיך געפירט ווי די בית הלל, און שמואל האלט כשיטת ר' יוחנן אז בית שמאי האבן זיך ווייטער געקריגט און געפירט ווי די בית שמאי, איז דרך אגב פרעגט די גמרא אימת, ווי איז די מחלוקת? אילימא קודם בת קול, ס'טייטש די גמרא אין עירובין פארציילט א מעשה וואס ס'איז ארויס א בת קול פון הימל אז אלו ואלו דברי אלקים חיים, והלכה כבית הלל, א בת קול די הלכה כבית הלל, מילא וויל די גמרא פארשטיין, טאמער פאר די בת קול איז דא די מחלוקת וואס די בית שמאי האבן געטוהן, מאי טעמא דמאן דאמר לא עשו, ס'טייטש וואס איז פשט פון רב און וואס איז פשט פון ריש לקיש וואס זיי זאגן אז די בית שמאי האבן זיך געפירט ווי די בית הלל פארן בת קול, פארוואס זאלן זיי זיך פירן ווי די בית הלל פארן בת קול? ווייטער זאגט די גמרא ואלא לאחר בת קול, מאי טעמא דמאן דאמר עשו, טאמער ס'איז ארויס א בת קול וואס די בת קול האט געזאגט אז די הלכה ווי די בית הלל, און וואס איז פשט? פון ר' יוחנן און פון שמואל וואס זאגן אז בית שמאי האבן זיך ווייטער נישט געפירט ווי די בית הלל פארוואס? ס'איז דאך ארויס א בת קול, מען דארף פאלגן וואס מען הערט, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, איבעית אימא קודם בת קול, ואיבעית אימא לאחר בת קול, זאלסט זאגן די מחלוקת איז פארן בת קול, זאלסט זאגן די מחלוקת איז נאכן בת קול, איבעית אימא קודם בת קול, וכגון דבית הלל רובא, ס'איז געווען ס'טייטש פארן בת קול, און רוב איז געווען בית הלל, ס'איז געווען מער תלמידים ביי די בית הלל ווי די בית שמאי, איז אזוי, למאן דאמר לא עשו, דער מאן דאמר וואס האלט אז די בית שמאי האבן זיך אלעמאל געפירט ווי די בית הלל, וואס דאס איז ריש לקיש און רב, זיי האלטן דהא בית הלל רובא, בית הלל איז געווען רוב, און מילא בית שמאי האט עס אויך געוואוסט אז אחרי רבים להטות אז מען דארף פסק'נען מיט רוב, און פארדעם אפילו פארן בת קול האבן זיך שוין די בית שמאי געפירט מיט די בית הלל. ומאן דאמר עשו מה שאין כן שמואל און רבי יוחנן וואס האלטן אז בית שמאי האבן זיך נישט געפירט ווי די בית הלל, און זיי האבן אויך געוויסט אז בית הלל האט א רוב, אבער כי אזלינן בתר רובא, היכא דכי הדדי נינהו, הכא בית שמאי מחדדי טפי, ס'טייטש בית שמאי האבן געהאלטן אז ווען גייט מען נאך א רוב, ווען די צוויי ישיבות, די צוויי פוסקים זענען גלייך, אבער דא האבן די בית שמאי געהאלטן אז אונז זעמיר שארפער פון די בית הלל, און במילא וואלט די הלכה יא געדארפט זיין מיט אונז, מילא וויאזוי פארשטייט מען די מחלוקת ר' יוחנן און ריש לקיש טאמער מען זאגט אז די מחלוקת איז געווען פארן בת קול, ואיבעית אימא לאחר בת קול, זאלסט זאגן די מחלוקת איז נאכן בת קול, אז וואס? מאן דאמר לא עשו, דהא נפקא בת קול, סיי רב סיי ריש לקיש האלטן אז נאכן בת קול, איז אוודאי בית שמאי האבן זיך געפירט ווי די בית הלל ווייל ס'איז ארויס א בת קול, ומאן דאמר עשו, מה שאין כן רבי יוחנן און שמואל וואס האלטן אז בית שמאי האבן ווייטער זיך געפירט ווי די בית שמאי, איז ווייל זיי האלטן, רבי יהושע דאמר אין משגיחין בבת קול, רבי יהושע זאגט די באקאנטע מעשה בבא מציעא, א מחלוקת צווישן רבי אליעזר און די חכמים, און ס'איז געווען א בת קול, ס'האט געזאגט די הלכה איז ווי רבי אליעזר, און רבי יהושע האט געזאגט אין משגיחין בבת קול, און ממילא אזוי אויך די בית שמאי האבן נישט משגיח געווען בבת קול, און זיי האבן זיך ווייטער געפירט ווי זיי האבן זיך ווייטער געפירט מיט זייערע אייגענע מנהגים. זאגט אונז די גמרא, ומאן דאמר עשו קרינן כאן לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. ס'טייטש, רבי יוחנן האט דאך געזאגט פאר ריש לקיש, ער האט אים געפרעגט, פארוואס פרעגסטו פון פורים, פרעג פון יבמות, אין יבמות דא ביי אונז האמער א משנה, א מחלוקת בית שמאי בית הלל, זאגט ר' יוחנן צו ריש לקיש פרעג דארט, פארוואס זאגט מען נישט לא תתגודדו? האט ריש לקיש געענטפערט ניין, איך פרעג נישט פון יבמות, ווייל אין יבמות איז טאקע נישט דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, ווייל בית שמאי האבן מודה געווען צו די בית הלל, האט ר' יוחנן געזאגט נא, וואס עפעס? עשו ועשו, ס'הייסט אז די מחלוקת איז געבליבן מחלוקת נאכדעם אויך, איז אויב אזוי פרעגט דא די גמרא, וואס טוט זיך טאקע מיטן לא תתגודדו, לויט ר' יוחנן וואס דא וואס'ט זיין מיט א לא תתגודדו, אמר אביי, ענפערט אביי אז לויט ר' יוחנן איז דאס נישט שווער, ווייל כי אמרינן לא תתגודדו, כגון שתי בתי דינים בעיר אחת, אז ס'דא צוויי בתי דינים אין איין שטאט, וואס הללו מורים כדברי בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל, דארט איז דא א לא תתגודדו אבל שתי בתי דינים בשתי עיירות לית לן בה צוויי בתי דינים אין צוויי אנדערע שטעט דארט איז נישט דא קיין פראבלעם פון לא תתגודדו און ממילא אפילו טאקע ביי אונזער משנה זעהן מיר א מחלוקת בית שמאי בית הלל לגבי צרת הערווה און אפילו טאקע רבי יוחנן זאגט אז די מחלוקת איז געבליבן מחלוקת אבער נישט אין די זעלבע שטאט אין צוויי אנדערע שטעט און ממילא אין צוויי אנדערע שטעט הייסט נישט לא תתגודדו אמר ליה רבא פרעגט רבא צו אביי והא בית שמאי ובית הלל כשתי בתי דינים בעיר אחת דמי, עס טייטש אז אוודאי איז געווען שטעט וואס האבן געוואוינט די בית שמאי און בית הלל אינעם זעלבן שטאט, און יעדער האט זיך געפירט מיט זיין דין מיט זיין מנהג, און ווייטער וואס איז פשט וואס טוט זיך מיט לא תתגודדו, אלא אמר רבא, ממילא זאגט רבא אביסל אנדערש, זאגט רבא כי אמרינן לא תתגודדו, כגון בבית דין בעיר אחת, פלג מורין כדברי בית שמאי, ופלג מורין כדברי בית הלל, טאמער איין בית דין איז צוטיילט, האלב בית דין פסקנט אזוי, און די אנדערע האלב פסקנט אזוי, דאס איז א לא תתגודדו, אבל שתי בתי דינים בעיר אחת, צוויי באזונדערע בתי דינים, איז אוודאי לית לן בה, און נישט דא קיין פראבלעם פון לא תתגודדו, און ממילא, דאס אז דו האסט א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, און דאס אז אונז האלטן מיר אזוי זאגט רבי יוחנן, רבי יוחנן האלט דאך אז די מחלוקת איז געבליבן שטיין, ס'האט שוין בית שמאי האט צום סוף נישט געפסקנט ווי בית הלל, איז גארנישט דאס הייסט נישט לא תתגודדו, ווייל יעדער האט זיך א אייגענע בית דין. זאגט די גמרא ווייטער, תא שמע, די גמרא פרעגט יעצט א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, במקומו של ר' לעזער היו כורתים עצים לעשות פחמים בשבת, אין די פלאץ ווי ר' לעזער האט געוואוינט אין זיין שטאט האט מען אפגעשניטן העלצער צו מאכן פון דעם קוילן שבת לעשות ברזל, שפעטער פון די קוילן האט מען אנגעהייצט א פייער און מען האט צושמאלצן אייזן צו מאכן א מעסער, וואס מיט די מעסער העט מען קענען מאכן א ברית מילה, וואס עפעס האט מען געהאקט העלצער אויף צו מאכן א ברית מילה, איז ווייל אין די פלאץ אין די פלאץ פון רב לעזער האט מען זיך געפירט ווי רב לעזער, וואס רב לעזער האלט אז מכשירי מילה זענען דוחה שבת, מכשירי מילה מיינט אלע זאכן פון ארום און ארום, למשל אז ס'נישטא קיין מעסער, האלט רב לעזער, מען קען גיין מאכן א מעסער, און אז עס איז נישטא קיין פייער, קען מען האקן האלץ צו מאכן א פייער צו מאכן א מעסער, אלעס מעג מען טון כדי צו מאכן א מצוה, אזוי האלט רב לעזער. איז טאקע רבי אליעזר שטאט, האט מען זיך אזוי געפירט. ווייטער במקומו של רבי יוסי הגלילי, די זעלבע זאך אין דעם שטאט פון רבי יוסי הגלילי, היו אוכלין בשר עוף בחלב, רבי יוסי הגלילי האלט אז מען מעג עסן בשר עוף, פלייש פון א פייגל, מיט מילך, און טאקע אין זיין שטאט האט מען זיך אזוי געפירט. יעצט די נקודה וויאזוי מ'האט זיך געפירט אין שטאט פון רבי יוסי הגלילי, די גמרא לייגט נישט א דגוש אויף דעם, דיקע נקודה וואס מ'האט פריערט געזען א רגע צוריק, אז אין די שטאט פון ר' לעזער האט מען געשניטן האלץ אויף א ברית מילה, יעצט אזוי זאגט די גמרא, במקומו של ר' לעזער אין, נאר אין די שטאט פון ר' לעזער האט מען זיך אזוי געפירט, במקומו של ר' עקיבא אין די שטאט פון ר' עקיבא לא, איז אוודאי נישט דתנן, אזוי מיר האבן געלערנט אין א משנה, כלל אמר ר' עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אין דוחה את השבת, ר' עקיבא קריגט זיך אינגאנצן אויף ר' לעזער, און ר' עקיבא האלט אז יעדע מלאכה וואס מ'קען מאכן פאר שבת, טאר מען נישט מאכן שבת, מילא פארשטייט זיך שניידן האלץ, וואס דאס קענט מאכן פאר שבת, נישטא קיין שום היתר דאס צו מאכן שבת, די מעשה מילה אליין, שניידן די מילה, דאס איז א זאך וואס מען קען נישט טון פון פאר שבת, ווייל די מצוה איז שבת, איז די אכטע טאג איז שבת, דאס איז דוחה שבת, אבער אלע מכשירי מילה, די זאכן פון ארום און ארום, האלט רבי עקיבא איז נישט דוחה שבת, איז על כל פנים, זעט מען דא, אז ס'איז געווען שטעט וואס מען האט זיך געפירט ווי רבי אליעזר, און ס'איז געווען שטעט וואס מען האט זיך געפירט ווי רבי עקיבא, און וואס טוט זיך מיט לא תתגודדו? ענטפערט די גמרא, והאי מאי תיובתא, כ'שטיי נישט וואס די קשיא איז, מקומות מקומות שאני, מען האט דאך יעצט געזאגט מען האט געזעהן רבא אז רבא זאגט אז אין צוויי אנדערע שטעט צוויי אנדערע בתי דינים אין דעם זעלבן שטאט גארנישט הייסט נישט לא תתגודדו און וואס פרעגסטו מיר א קשיא אז אין די שטאט פון רבי אליעזר האט מען זיך אזוי געפירט אין די שטאט פון רבי עקיבא אזוי אוודאי איז דאס נישט קיין לא תתגודדו איי זאגט די גמרא איז דאך גערעכט ודקארי לה מאי קארי לה וואס האט די מקשן געפרעגט די מקשן האט נישט געוואוסט דעם תירוץ ענטפערט טאקע די גמרא סלקא דעתך אמינא משום חומרא דשבת כמקום אחד דמי, טייטש די מקשן האט געהאלטן אז שבת איז גאר חומרה'דיג, אין אלע ענינים, אין די מיתה, אין אנדערע זאכן, איז שבת זייער חומרה'דיג, און ממילא האט די מקשן געהאלטן אז ס'איז חומרה'דיג, קוקט מען אן די גאנצע וועלט כאילו ס'איז איין גרויסע פלאץ כלפי שבת, און ממילא יעדע זאך וואס מיר טוהן אנדערש אין אנדערע שטעט, וועט זיין לא תתגודדו, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, אז אפילו לענין שבת, אז מ'האט דא צוויי פלעצער, אין יעדע פלאץ פירט מען זיך א צווייטע מנהג, הייסט עס אויך נישט לא תתגודדו, ווייל ווי מען האט געשמועסט אז ס'זענען צוויי אנדערע פלעצער אדער אפילו אין די זעלבע פלאץ צוויי אנדערע בתי דינים הייסט נישט קיין לא תתגודדו. זאגט די גמרא ווייטער תא שמע דרבי אבהו כי איקלע לאתריה דרבי יהושע בן לוי ווען רבי אבהו פלעג גיין אין שטאט פון רבי יהושע בן לוי הוה מטלטל שרגא פלעג ער טראגן לעכט שבת פארוואס ווייל רבי יהושע בן לוי וואס איז געווען זיין שטאט ער איז געווען דארט רב אין שטאט רבי יהושע בן לוי האט געפסקנט ווי רבי שמעון וואס רבי שמעון האלט אז לעכט שבת נאכן זיך אויסלעשן פארשטייט זיך איז נישט קיין מוקצה און ממילא רבי אבהו האט זיך אויך געפירט ווי רבי יהושע בן לוי, וואס רבי יהושע בן לוי האט זיך געפירט ווי רבי שמעון. ווייטער וכי איקלע לאתריה דרבי יוחנן, ווען ער קומען צום שטאט פון רבי יוחנן, לא הוה מטלטל שרגא, רבי יוחנן האט מקפיד געווען נישט צו טראגן קיין לעכט שבת אפילו נאכן פארלעשטן, פארוואס ווייל ער האט געפסקנט ווי רבי יודא, וואס רבי יודא איז מחמיר ביי מוקצה, מילא רבי אבהו, ווען ער געווען ביים שטאט פון רבי יוחנן, האט אויך אזוי מחמיר געווען, איז לכאורה, זעהן מיר דא אז אין געוויסע שטעט האט מען זיך געפירט איין אופן און אנדערע שטעט א צווייטע אופן, וואס טוט זיך מיט לא תתגודדו? ענטפערט די גמרא והאי מאי קשיא, ווייטער וואס איז שווער דא, ולא אמרינן מקומות שאני, וויפיל מאל דארף מען זאגן אז אנדערע פלעצער זענען אנדערש, מען מעג זיך פירן איין פלאץ אזוי און א אנדערע פלאץ אזוי, און דאס הייסט נישט קיין לא תתגודדו? ענטפערט די גמרא, האסט נישט פארשטאנען מיין קשיא, אנן הכי קאמרינן, רבי אבהו, היכי עביד הכא הכי, והיכי עביד הכא הכי, ס'טייטש פיין, האסט מיר פארענטפערט פלעצער, אז אין די פלאץ פירט מען זיך אזוי, די פלאץ פירט מען זיך אזוי, דאס איז נישט קיין לא תתגודדו, אבער די זעלבע מענטש זאל טוישן זיינע הלכות, דא פסק'נט ער אזוי און ער פירט זיך אזוי, און דא פסק'נט ער אזוי, דאס איז זיכער א פראבלעם פון לא תתגודדו, ענטפערט די גמרא, ניין, רבי אבהו כרבי יהושע בן לוי סבירא ליה, רבי אבהו בעצם האט געהאלטן ווי רבי יהושע בן לוי אז מען מעג טראגן די לעכט, אז ס'איז נישט קיין מוקצה, נאר וואס, וכי מקלע לאתריה דרבי יוחנן, ווען ער איז געקומען צום שטאט פון רבי יוחנן, לא הוה מטלטל משום כבודו דרבי יוחנן, האט ער נישט געטראגן קיין לעכט נישט ווייל דא האט ער געהאלטן מ'דארף זיך פירן ווי רבי יוחנן, נישט פלוצלינג האט ער געטוישט און דא האלט ער אזוי און דא האלט ער אזוי, ניין, ער האט ווייטער געהאלטן מ'מעג, נאר מחמת כבוד פון רבי יוחנן, אלס כבוד פון רבי יוחנן, האט ער נישט געטראגן קיין לעכט, איי פרעגט די גמרא והאיכא שמעא, וואס טוט זיך מיט זיין משמש? ס'טייטש, זיין שמש, זיין גאבע, האט דאך געזען אז איבעראל טראגט ער יא לעכט, און זיין גאבע ווען ער וואלט זיך געדרייט אין שטאט פון רבי יוחנן, איז אוודאי דארט האט ער יא געטראגן לעכט, ווייל ער ווייסט נישט אז ביי זיין רעבן איז אנדערש דא ווי אלע אנדערע פלעצער, און אז רבי יוחנן וואלט געזען זיין גאבע טראגן לעכט, וואלט ער אוודאי מקפיד געווען אויף אים, און וואס האט ער אויפגעטון מיט דעם אז ער האט נישט געטראגן? ענטפערט טאקע די גמרא דמודע ליה לשמעא, אז ער האט געזאגט פאר זיין גאבן פאר זיין משמש אויכעט, אז אין די שטאט פון רבי יוחנן אלס כבוד פון רבי יוחנן זאל מען נישט טראגן קיין לעכט, זאגט אונז די גמרא תא שמע, א ראיה פון אונזער משנה צו איינע פון די צדדים, מיר האבן געלערנט ביי אונזער משנה אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין, אפילו טאקע די בית הלל אסר'ן צו מייבם זיין א צרה און בית שמאי זענען מתיר, פון דעסט וועגן האט די משנה געזאגט לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי, ביידע האבן זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן, ממילא זאגט די גמרא, אי אמרת בשלמא לא עשו, גאנץ גוט לויט ריש לקיש, אז בית שמאי האט זיך למעשה צום סוף געפירט ווי די בית הלל, אויב אזוי משום הכי לא נמנעו, פארדעם האבן זיי זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן, ווייל סוף כל סוף האט זיך יעדער געפירט די זעלבע וועג. אלא אי אמרת עשו, אבער לויט ר' יוחנן, אז די בית שמאי האבן זיך ווייטער געפירט ווי די בית שמאי, אויב אזוי, אמאי לא נמנעו, קומט אויס אז בית שמאי האבן נישט געפסקנט ווי בית הלל, בית הלל האבן נישט געפסקנט ווי בית שמאי, און וואס עפעס האבן זיי זיך משדך געווען? און די גמרא לייגט נאך צו, בשלמא בית שמאי מבית הלל לא נמנעו, גאנץ גוט אז די בית שמאי האבן גענומען פרויען פון די בית הלל, דאס קען מען נאך פארשטיין, פארוואס? פארוואס האלטן די בית הלל אז א צרת הערווה איז מען נישט מייבם, מ'איז נישט חולץ, מ'איז נישט מייבם, און ממילא וואס דען, וואס זאגט מען איר, מ'זאגט איר זי קען גיין, מ'דארף זי דארף גארנישט, זי קען גיין חתונה מיט א צווייטע, מה שאין כן בית שמאי האלטן ניין, מ'דארף איר חולץ זיין צו מייבם זיין, איז אלס לויט די בית שמאי, וואסערע עוולה האט די פרוי געטוהן, וואס איז די ערגסטע זאך וואס זי האט געטוהן, זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע אן קריגן חליצה, וואס איז דאס סך הכל, דאס איז א לאו, דבני חייבי לאוין נינהו, איז לאמיר זאגן טאקע די פרוי האט עובר געווען א לאו, איינע פון די פרויען פון די בית הלל לשיטת בית שמאי האט עובר געווען א לאו, נישט געפערליך, מיט אזא שידוך, אזא שידוך קען מען נאך מאכן, אלא בית הלל מבית שמאי, אמאי לא נמנעו, אבער פארקערט זאגט די גמרא, בית הלל זאלן נעמען א פרוי פון די בית שמאי? וואס עפעס, עס גייט דא פאר, פארוואס, ווייל לויט די בית שמאי, טאמער מען איז מייבם א צרת הערווה, איז מען מקיים א מצוה, לויט די בית הלל, איז עס ממש חייבי כריתות. ווייל ס'איז א אחות אשתו, קומט אויס די קינדער וואס ווערן דא געבוירן לויט די בית הלל זענען ממזרים, לויט די בית שמאי גארנישט, איז בני חייבי כריתות ממזרים נינהו, אבער לויט די בית הלל איז ממזרים איז אזוי נעמען די בית הלל טעכטער פון די בית שמאי, קען זיין די מיידלעך זענען אייניקלעך פון ממזרים. זאגט די גמרא, וכי תימא, וועסטו מיר וועלן זאגן ס'איז נישט קיין קשיא פארוואס, ווייל קסברי בית הלל דאין ממזר מחייבי כריתות, וועסט וועלן זאגן אז בית הלל האלט ניין אז עס ווערט געבוירן א קינד פון חייבי כריתות איז די קינד נישט קיין ממזר זאגט די גמרא עס איז נישט ריכטיג פארוואס ווייל והאמר ר' אלעזר אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה וענוש כרת פונקט די הסבר פון דאס וואס מען האט יעצט געזאגט פון די ווערטער וועמיר באלד זעהן אין די בלאט וואס איז פשט פון דעם און ממילא וועמיר זיך נישט יעצט דא אפשטעלן אבער על כל פנים דא שטייט קלאר אז די בית הלל אוודאי האלטן אז עס ווערט געבוירן א קינד פון חייבי כריתות איז אוודאי די קינד א ממזר און אז די קינד איז א ממזר, וויאזוי נעמען די בית הלל טעכטער פון די בית שמאי? אלא לאו שמע מינה לא עשו, איז לכאורה א ראיה פון דא אז לא עשו, א ראיה צו ריש לקיש, אז בית שמאי נאך זיי האבן זיך געקריגט מיט די בית הלל נאך ס'איז ארויס א בת קול, האבן בית שמאי זיך געפירט ווי די בית הלל, אדער אפילו פארן בת קול ווען די בית הלל האט געהאט א רוב, על כל פנים ס'איז א ראיה אז בית שמאי האט זיך געפירט ווי די בית הלל, און פאר דעם טאקע נאכדעם וואס יעדער האט זיך געפירט די זעלבע וועג, האבן זיי זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם עשו. קען זיין בית שמאי האט זיך ווייטער געפירט ווי די בית שמאי, נאר וואס, דמודעי להו ופרשי, פאר מען האט געמאכט א שידוך, האבן די בית הלל געפרעגט פון די בית שמאי, זאג נאר, דא דא איינע פון די מיידלעך פון א א יבום פון א צרה, ווייל טאמער יא, לויט אונזער שיטה איז דאס ממזרים, און בית שמאי האבן געזאגט יא צו ניין, און בית הלל האבן זיך פארלאזט אויף די בית שמאי, דערפאר האט מען זיך געקענט משדך זיין, זאגט די גמרא והכי נמי מסתברא, כ'האב א ראיה אז אזוי איז געווען, אז מען האט זיך געפרעגט און מען האט זיך פארלאזט, ווי וואס די ראיה, דקתני סיפא, ווייל ס'שטייט אין די סיפא פון אונזער משנה אז כל הטהרות וכל הטומאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין, ס'איז אויך געווען כלים וואס געווען מחלוקת בית שמאי בית הלל צו ס'איז טמא צו טהור, און ווי מ'וועט באלד זען, בית הלל האבן געהאלטן טמא, בית הלל האבן מחמיר געווען, און בית שמאי מיקל געווען אז טהור, איז לא נמנעו עושים טהרות אלו על גבי אלו, פון דעסט וועגן האט די משנה געזאגט אפילו ס'איז געווען מחלוקת, מען האט זיך גענומען כלים איינער פונעם צווייטן, זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא דמודעי להו גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט, אז מען האט זיך מודיע געווען איינער פארן צווייטן, און דערפאר האט מען זיך געקענט פארלאזן איינער אויפן צווייטן, משום הכי לא נמנעו, פארשטיי מיר אונז פארוואס איינער האט זיך געבארגט כלים איינער פונעם צווייטן, ווייל מען האט זיך פארלאזט, מען האט זיך פארלאזט די בית שמאי האבן זיך פארלאזט אויף בית הלל, בית הלל האבן זיך פארלאזט אויף בית שמאי, אז טאמער איז דא א פראבלעם מיט די כלי, לשיטתינו עסטו אונז אוודאי זאגן, אלא אי אמרת דלא מודעי להו אבער טאמער וועסט מיר זאגן ניין, אז מ'האט זיך נישט מודיע געווען איינער דעם צווייטן, אויב אזוי בשלמא בית שמאי מבית הלל לא נמנעו, גאנץ גוט אז בית שמאי האבן גענומען כלים פון די בית הלל, דטמאות דבית הלל לבית שמאי טהרות נינהו, פארוואס ווייל אזוי מ'האט געשמועסט, בית הלל זענען מחמיר, און זענען מחמיר, בית שמאי איז מיקל, בית שמאי האט נישט קיין פראבלעם נעמען כלים פון די בית הלל, אבער פארקערט, אלא בית הלל מבית שמאי, למה לא נמנעו? טהרות דבית שמאי לבית הלל טמאות נינהו, לכאורה בית הלל איז מחמיר, לויט די בית הלל געוויסע כלים פון די בית שמאי זענען ממש טמא, און וויאזוי האט מען געבארגט כלים פון די בית שמאי, אלא לאו דמודעי להו, נאר אוואדע האט מען זיך מודיע געווען איינער דעם אנדערן, בית שמאי האט מודיע געווען פארן בית הלל זאלסט וויסן די כלי לשיטתך איז טמא איז בארג עס נישט, שמע מינה איז טאקע א ראיה אז זיי האבן זיך מודיע געווען. זאגט די גמרא, וואסערע ראיה האסטו מיר געברענגט דא, ומאי אולמיה דהך מהך, וואס איז עפעס א שטערקערע ראיה, די סיפא מער ווי די ריישא? וואס טייטש, די משנה האט פארציילט צוויי זאכן, אז די בית שמאי און בית הלל האבן זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן, און בית שמאי און בית הלל האבן געבארגט כלים איינער פון צווייטן, זאגסטו מיר, אז פון דעם וואס זיי האבן געבארגט כלים, איז א ראיה זיי האבן זיך מודיע געווען, מוז זיין אז די ריישא איז אויך זיי האבן זיך מודיע געווען, וואס עפעס איז עס מער מוכח אין די סיפא אז זיי האבן זיך מודיע געווען מער ווי די ריישא, איז עפעס א שטארקע ראיה דא? ענטפערט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא, צרה קלא אית לה קא משמע לן. ס'טייטש איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די ריישא וואלט איך געזאגט אזוי, אז עס קומט צו א צרת ערווה איינער איז מייבם א צרה איז דא א קול יעדער ווייסט, און ממילא בית שמאי האבן נישט געדארפט מודיע זיין פאר די בית הלל אז ס'איז געווען דא אמאל אין די משפחה א צרת ערווה וואס מ'האט מייבם געווען, ווייל זיי האבן זיך פארלאזט אוואדע ווייסן די בית הלל, דערפאר קא משמע לן קומט די סיפא וואס ביי כלים איז אוואדע נישט דא קיין קול, און אז זיי האבן זיך געבארגט כלים איינער פון צווייטן מוז זיין זיי האבן זיך מודיע געווען, און זיי האבן זיך אין די ריישא אויכעט, אוואדי, האבן זיך מודיע געווען איינער דעם אנדערן, און ממילא האבן זיך פארלאזט איינער אויפן צווייטן. זאגט אונז די גמרא, גופא, דאס וואס מ'האט פריערט געזען אין עמוד א', און יעצט וועלן מיר מבאר זיין וואס שטייט דא, אמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, אפילו טאקע אונז האמיר א מחלוקת בית שמאי בית הלל דא בצרות, צו א צרה דארף מייבם זיין צו טאר נישט מייבם זיין, פון דעסט וועגן מודים זענען זיי מודה מ'וועט באלד זען ווער איז מודה שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה וענוש כרת זענען זיי מודה אז וואס הייסט א ממזר א ממזר איז נאר איינער וואס ווערט געבוירן פון א איסור ערווה וענוש כרת פון א ערווה וואס האט כרת אזוי זאגט ר' אלעזר יעצט אזוי זאגט די גמרא מאן מודים אילימא בית שמאי לבית הלל עסט וועלן זאגן אז מודה מיינט די בית שמאי איז מודה צו די בית הלל און אויב אזוי איז פשט פון ר' אלעזר אזוי אז בית שמאי אפילו בית שמאי האלט אז מען דארף מייבם זיין א צרה, און טאמער א צרת ערווה האט חתונה אן דעם וואס מען איז איר מייבם איז זי עובר אויף א לאו, פון דעסטוועגן זענען בית שמאי מודה אז די קינדער זענען נישט קיין ממזרים פארוואס ווייל ס'איז נישט דא דא קיין חייבי כריתות, זאגט די גמרא פשיטא, דאס איז פשוט בני חייבי לאוין כשרים נינהו, יעדער ווייסט אז קינדער פון חייבי לאוין זענען נישט קיין ממזרים, אלא נאר פשט איז בית הלל לבית שמאי, אז בית הלל זענען מודה צו די בית שמאי אז אפילו טאקע לויט די בית הלל איז מען נישט מייבם א צרה מ'איז נישט חולץ א צרה, און טאמער איינער וועט מייבם זיין א צרה איז ער דאך עובר אויף חייבי כריתות אויף אשת אח, פון דעסוועגן בית הלל מודה אז די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, דאס קען נישט זיין, היא גופא חייבי כריתות היא, פארוואס נישט די חייבי כריסס? איז די גמרא מסביר לעולם בית שמאי לבית הלל, זאגט טאקע די גמרא אוודאי האט רבי אלעזר געמיינט אז בית שמאי איז מודה צו די בית הלל אז אפילו עס גייט א צרה און זי האט חתונה אן קיין יבום אן קיין חליצה פון דעסוועגן די קינדער נישט קיין ממזרים, איי וואס די חידוש? די חידוש איז על האפיקי מיט רבי עקיבא, זאגן פארקערט ווי רבי עקיבא, וואס זאגט רבי עקיבא דאמר יש ממזר מחייבי לאוין, קא משמע לן דאין ממזר מחייבי לאוין, ס'טייטש ס'איז דאך דא א רבי עקיבא וואס האלט אז אפילו קינדער פון חייבי לאוין זענען אויך ממזרים, דאס זאגט רבי אלעזר אז ס'איז נישט אזוי, אז בית שמאי זענען מודה אז אפילו ס'גייט א צרת ערווה און האט חתונה אן קיין יבום אן קיין חליצה און זי איז עובר אויף א לאו, די קינדער זענען נישט קיין ממזרים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק צו די שאלה וואס מיר האבן געהאט, די מחלוקת צווישן רבי יוחנן ריש לקיש, צו די בית שמאי האבן זיך געפירט ווי די בית הלל, צו זענען ווייטער געבליבן מיט דעם און זיך געפירט ווי די בית שמאי, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, אפילו בית שמאי און בית הלל האבן זיך געקריגט ביי צרות, אונזער מחלוקת, אז בית הלל האלט אז מ'איז נישט מייבם א צרה, און בית שמאי האלט מ'מוז מייבם זיין אדער חולץ זיין א צרה, און די זעלבע זאך בית שמאי בית הלל האבן זיך געקריגט באחיות בגט ישן א גאנצע רשימה פון זאכן, גייט די ברייתא אויספירן, פון דעסט וועגן האבן זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן, זאל מען זען אלע מחלוקת'ן וואס די ברייתא רעכנט אויס, ובאחיות, ס'דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, ביי צוויי ברידער וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטער, איז טארן זיי זיך נישט מייבם זיין איינער דעם צווייטן, פארוואס? ווייל ס'איז אחות זקוקתו ווי מ'האט שוין געזעהן, פון דעסטוועגן טאמער מ'האט יא מייבם געווען, איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, צו מ'דארף זיך גט'ן צו נישט, בית הלל האלט מ'דארף זיך גט'ן, בית שמאי האלט אז נישט, די זעלבע זאך ביי גט ישן, איז אויך דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, טאמער איינער שרייבט א גט פאר זיין פרוי, און שפעטער האט ער זיך מייחד געווען מיט איר, איז לויט די בית הלל דארף מען שרייבן א נייע גט, לויט די בית שמאי קען מען נאך אלץ נוצן די זעלבע גט, די זעלבע זאך ובספק אשת איש, וואס איז דאס ספק אשת איש? ברענגט רש"י צוויי פשטים, אדער פשט א קטנה וואס איר ברודער אדער מאמע האט איר מקדש געווען מיט די דרבנן'דיגע קדושין וואס זי קען ממאן זיין, ווען קען זי ממאן זיין? דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי האלט זייער ספעציפישע תנאים, ס'טייטש נאר טאמער זי איז א ארוסה קען זי ממאן זיין, אויך נאר בפני בעלה, בפני בית דין, נאר איין מאל, אסאך תנאים, בית הלל קריגן זיך אויף די אלע תנאים, און דאס איז נאך א מחלוקת בית שמאי בית הלל, און אזוי אויך א צווייטע פשט זאגט רש"י אז ספק אשת איש איז א שכיב מרע וואס גייט שטארבן, שרייבט א גט פאר זיין פרוי על תנאי אז ער גייט שטארבן פון די מחלה, און ער איז זיך מייחד מיטן פרוי נאכדעם, לויט די בית הלל דארף מען שרייבן א נייע גט, לויט די בית שמאי נישט. דאס איז נאך א מחלוקת בית שמאי בית הלל, און די זעלבע זאך ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק, איינער וואס האט זיך גע'גט פון זיין פרוי, האט זיך געהעריג גע'גט, נישט געשריבן א גט, ער האט זיך גע'גט, און שפעטער האט ער איבערגענעכטיגט מיט זיין פרוי אינעם זעלבן פלאץ אינעם זעלבן צימער, איז לויט די בית הלל דא א חשש אז ער האט איר נאכאמאל מקדש געווען בביאה, לויט די בית שמאי איז נישט דא אזא חשש, דאס איז נאך א מחלוקת, און די זעלבע זאך בכסף ובשווה כסף, בפרוטה ובשווה פרוטה, באקאנטע מחלוקת, בית שמאי בית הלל, וויפיל מען דארף האבן כדי צו מקדש זיין, לויט די בית שמאי איז א פרוי מען מקדש מיט א דינר, לויט די בית הלל קען מען מקדש זיין אפילו מיט א פרוטה, און טאקע וואס וועט זיין טאמער א פרוי וועט קודם איין מאן איר מקדש זיין בפרוטה, און נאכדעם א צווייטער מאן וועט איר מקדש זיין בדינר, איז לויט די בית הלל איז די ערשטע מאן איר מאן, לויט די בית שמאי איז די צווייטע מאן איר מאן, ס'טייטש ס'כאפט גרויסע נפקא מינה'ס אין די אלע מחלוקת'ן, פון דעסט וועגן, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי, פון דעסט וועגן האבן זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן, ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, זעהן מיר דא אז א חיבה און א ריעות האבן געהערשט צווישן זיי, לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו, אזוי זאגט דער תנא קמא, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט ניין, נמנעו הן מן הוודאי ולא נמנעו מן הספק, פון א וודאי האבן זיי זיך נישט משדך געווען, ביי א ספק האבן זיי זיך יא משדך געווען, און ווי די גמרא פארשטייט אין די הוה אמינא, וואס איז דאס א וודאי, וואס איז דאס א ספק, פארשטייט די גמרא אזוי, א וודאי מיינט א וודאי'דיגע פראבלעם, למשל א צרת הערווה, וואס די בית שמאי זאגט, מען דארף מייבם זיין אדער חולץ זיין און בית הלל זאגן מען טאר נישט איז דאס א וודאי טאמער למשל איז געווען עפעס א משפחה וואס מען ווייסט אז דארט אין די משפחה איז קלאר אריינגעמישט א פרוי וואס מען האט איר מייבם געווען זי איז געווען א צרת ערווה און מען האט איר מייבם געווען לויט די בית הלל איז דאס א ריזיגע פראבלעם אדער מען ווייסט א פרוי וואס לויט די בית שמאי מען האט איר געדארפט מייבם זיין מען האט איר נישט מייבם געווען דאס אלעס איז וודאי און ביי אזעלכע זאכן האט מען זיך נישט משדך געווען וואס איז א ספק א ספק מיינט למשל א גט ישן וואס א גט ישן פשט אז א מאן האט געשריבן פארן פרוי א גט און שפעטער האט ער זיך מייחד געווען מיט די פרוי, איז דא א שאלה צו ער האט געוואוינט מיט איר צו נישט, דאס איז א ספק בעצם, און בנוסף דערצו איז דא נאך א ספק, ס'איז דא א ספק אז ווען מ'איז מציע עפעס א שידוך פון א צווייטע משפחה, איז ווייסט מען אז אין די משפחה איז געווען אזא מעשה, אבער מ'ווייסט זיך נישט זיכער אז דאס איז א באבע פון די מיידל, פון די כלה, פון די מדוברת. מען ווייסט נישט מילא ס'איז א ספק ספיקא, איז דא זאגט ר' שמעון ווען ס'איז קומען צו א ספק וואס איז א ספק ספיקא דארט האט מען זיך משדך געווען, וודאי נישט, אזוי פארשטייט די גמרא, און מילא זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא עשו, גאנץ גוט טאמער מען זאגט אז בית שמאי האבן זיך ווייטער געפירט ווי די בית שמאי, און בית הלל ווייטער ווי די בית הלל, אויב אזוי משום הכי נמנעו, פארשטיי מיר וואס ר' שמעון זאגט אז ביי א וודאי האט מען זיך נישט משדך געווען, ווייל ביי א וודאי האט מען נישט געוואלט זיך אריינמישן מיט ממזרים, אלא אי אמרת לא עשו, אבער לויט ריש לקיש, וואס ריש לקיש האלט אז בית שמאי האבן זיך למעשה געפירט ווי די בית הלל, אויב אזוי אמאי נמנעו, איז פארוואס זאגט ר' שמעון אז ביי וודאי האט מען זיך נישט משדך געווען, פארוואס זאל מען זיך נישט משדך זיין, יעדער איינער פירט זיך די זעלבע וועג יעדער פירט זיך ווי די בית הלל? ענטפערט די גמרא, נהי נמי דעשו, זאגט די גמרא ווייסטו וואס, פיין לאמיר זאגן די ראיה איז א גוטע ראיה, אז בית שמאי בית הלל האבן זיך ווייטער געקריגט, אבער יעצט עפעס שטימט עפעס יא די ברייתא, בשלמא בית הלל נמנעו מבית שמאי, דחייבי כריתות נינהו, וממזרים הם לבית הלל, און די גמרא חזר'ט איבער וואס מ'האט פריערט געזען. ס'טייטש גאנץ גוט בית הלל האט נישט געוואלט טעכטער פון די בית שמאי, ווייל ס'דא א חשש ממזרים, אלא בית שמאי, אמאי נמנעו מבית הלל, בני חייבי לאוין נינהו, וכשרים נינהו, וואס עפעס האבן די בית שמאי נישט גענומען טעכטער פון די בית הלל, וואס איז די חשש? אז ס'איז לאוין חייבי לאוין, חייבי לאוין איז נישט עק וועלט, ס'איז נישט קיין ממזרים, און ווייטער שטימט נישט די ברייתא, איז ברענג מיר סתם אזוי נישט קיין ראיה פון די ברייתא, ענטפערט די גמרא ניין, די ברייתא שטימט זייער גוט, כדאמר ר' נחמן בר יצחק, לא נצרכה אלא לצרה עצמה, הכי נמי, לא נצרכה אלא לצרה עצמה, ס'טייטש ר' נחמן בר יצחק האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ מען רעדט פון די צרה אליין, דא אויך רעדט מען פון די צרה אליין, פשט אזוי, וואס האסטו מיר געפרעגט? דו האסט מיר געפרעגט אז בית שמאי, בית שמאי האט ער א פראבלעם מאכן א שידוך מיט די בית הלל, נעמען א מיידל פון די בית הלל, וואס איז די ערגסטע וואס קען געשען? ס'איז נישט קיין ממזר, זאגט די גמרא ביסט גערעכט, מען רעדט אבער נישט דא פון אייניקלעך, מען רעדט נישט דא פון אוראייניקלעך, וואס ביי אוראייניקלעך איז דא א שאלה צו דאס איז א אוראייניקל פון א פראבלעם, ס'איז א ממזרות צו נישט, מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט פון די צרה אליין, וואס טייטש, בית שמאי האבן מקפיד געווען אז טאמער ס'איז דא א צרה אין די משפחה פון די בית הלל, א צרת ערוה, און זי האט נישט געקריגן קיין יבום וחליצה ווייל אזוי האלט דאך די בית הלל אז זי קריגט נישט קיין יבום וחליצה, האבן בית שמאי מקפיד געווען נישט צו נעמען די צרה צו זיך אין משפחה ווייל לשיטותיהם איז דא א לאו חתונה צו האבן מיט איר, דאס סך הכל איז געווען דא די הקפדה פון די בית שמאי, און מילא פארשטייט מען פארוואס די בית שמאי איז נמנעו צו נעמען אזעלכע צרות פון די משפחה פון די בית הלל, און מילא ווייטער האמיר לכאורה יא א ראיה אז די בית שמאי האבן זיך ווייטער געפירט ווי די בית שמאי, בית הלל האבן זיך ווייטער געפירט ווי די בית הלל ווייל טאמער נישט טאמער בית שמאי האבן מודה געווען צו די בית הלל איז אינגאנצן נישט דא קיין מחלוקת און ווי קומט דא אריין די נמנעו? פרעגט אבער די גמרא דרך אגב ומאי שנא מן הוודאי דאיסורא הוא ספק נמי איסורא הוא וואס טייטש אזוי די תנא קמא האט געזאגט אז בית שמאי און בית הלל האבן זיך משדך געווען איינער מיטן צווייטן איי אפשר איז דא אן איסור? אוודאי האלט די תנא קמא אז טאמער ס'וואלט געווען א איסור וואלט מען זיך מדיע געווען, קומט ר' שמעון, און ר' שמעון זאגט ניין, ווען א וודאי איז נמנעים און א ספק נישט, וואס טייטש לכאורה וואס האלט ר' שמעון, אז מ'האט זיך נישט פארלאזט איינער אויפן צווייטן אז מ'עט זיך מדיע זיין, און ממילא ווען א וודאי האט זיך אריינגעמישט דא, האט מען זיך נישט פארלאזט אויף גארנישט, מ'האט זיך נישט משדך געווען, ביי א ספק האט מען זיך פארלאזט אויף א ספק ספיקא. אבער, פרעגט די גמרא, פארוואס טאקע? ווי נישט ווי א ספק איסור איז אויך א איסור, און וואס עפעס האט מען גענומען א פרוי וואס איז א ספק אז אפשר איז זי א פראבלעם? ענטפערט די גמרא, האסט נישט פארשטאנען, ס'טייטש מען דארף אנדערש גורס זיין, לא תימא מן הספק, אלא אימא מן הסתם, דמודעי להו ופרשי, ס'טייטש ר' שמעון מאכט נישט קיין חילוק צווישן וודאי און ספק אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, נאר ר' שמעון מאכט א חילוק צווישן וודאי און סתם, אז טאמער ס'איז וודאי, ס'איז זעכער דא א פראבלעמאטישע פרוי, דארט האט מען זיך נישט משדך געווען. טאמער אבער סתם, וואס מיינט סתם? אז קיינער האט נישט געזאגט ס'דא א פראבלעם, דעמאלטס קען מען זיך סומך זיין! אויף די אנדערע זייט, מ'קען זיך סומך זיין אויף די בית הלל צו אויף די בית שמאי, אז אוודאי טאמער ס'דא א פראבלעם, וועלן זיי אוודאי מודיע זיין. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא מאי קמשמע לן, און וואס איז די חידוש אין די ברייתא? וואס איז די חידוש פון רבי שמעון? דאהבה וריעות נוהגים זה בזה, היינו רישא. ס'טייטש וואס איז די חילוק צווישן רבי שמעון און די תנא קמא? ביידע זאגן די זעלבע זאך אז מען קען זיך סומך זיין אויף די אנדערע זייט, בית שמאי האבן זיך סומך געווען אויף די בית הלל, און בית הלל האבן זיך סומך געווען אויף די בית שמאי ביי סתם. ענטפערט טאקע די גמרא, הא קמשמע לן, דכולה רבי שמעון היא ביסט גערעכט, ס'איז נישט קיין צוויי מאן דאמרים, די ברייתא קומט אונז לאזן הערן אז ווייסט ווער די תנא קמא? דאס איז רבי שמעון, וואס מאכט א חילוק צווישן וודאי און סתם, אז וודאי ווען כ'ווייס קלאר ס'דא א איסור איז א פראבלעם, אבער סתם, טאמער קיינער זאגט גארנישט, קען מען זיך אוודאי פארלאזן אז טאמער ס'וועט זיין א פראבלעם, עט די אנדערע זייט זאגן.